ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער אַכט און זעכציק מיטן געלט מבין ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס וואס זאגסטו?
ברוך השם גוט געלט, גוטע הדרכות, גוטע עצות, תכלית האב איך אזא שאלה וואס א איד האט אריין געשיקט, און די שאלה גייט אזוי, וויאזוי קען איך, צו ס'איז דא בכלל אזא היכי תמצא, פון רעדוסן די ריסקס אן דעם וואס איך זאל טשעפען אויף מיין פראפיט, און יענער איז זיך אליינס מסביר, לאמיך תחילה גיין צו די הסבר וויאזוי איך האב פארשטאנען זיין הסבר אויף זיין שאלה, אז און איך בעיס עס אויף שמועסן וואס דו האסט שוין געגעבן, אונזערע שמועסן פון אמאל וואס האסט מיר מסביר געווען די קאנצעפט גוט, אז יעדע ריווח ווען איך מאך אן אינוועסטמענט און ס'קומט און איך גיי דארט, די חשבון מיט די אינוועסטמענט איז צו מאכן ריווח, צו מאכן פראפיט, איז אסאסיעטעד דערמיט קומט פארבינדן א געוויסע מאס ריזיקע, א געוויסע מאס ריסק. און אזוי גייט עס. יא, טאמער מאך איך א ריזיקע, איך ווייס איך קען דא מאכן צוואנציג דרייסיג פראצענט, מיינט עס אז די ריסק צו דערלייגן די געלט איז אויך העכער. יא, אויב איז עס א סעיף אינוועסטמענט אז די ריסק אז איך זאל דא דערלייגן געלט איז קליין, וועל איך נארמאלערהייט אויך נישט מאכן קיין גרויסע ריווח, ס'גייט צוזאמען, ס'איז א בחינה פון זה לעומת זה. יא, ביז אהער האב איך גוט געזאגט? ביז אהער שטימט?
צו ווייט איך זע, יא. אה. איז די שאלה פון יענעם איז צו ס'איז דא א וועג אז איך זאל יא קענען אביסל אינקריסן מיין ריטורן, מיין ריווח, אן דעם וואס ס'זאל מיטקומען מיט דעם א העכערע געפאר אז איך גיי דערלייגן. אקעי, זייער א גוטע שאלה. פיין, לאמיר קודם שמועסן פון אפאר קאנסעפטס צווייטנס גייען מיר אריינגיין צו ענטפערן יענעמס שאלה. די קאנסעפט, איך וויל איך וויל אריינגיין אין א סאבדזשעקט פון מענטשן מיינען אז מוחות פון מענטשן, אין אנדערע ווערטער עקספיריענס פון מענטשן, איז דיירעקטלי רילעיטעד צו די ריזאלטס פון א געוויסע מין אינוועסטמענט. נאכאמאל אז די מח פון א מענטש.
די ריזאלטס פון א מענטש, לאמיר עס אנרופן אזוי, די ריזאלטס פון א מענטש איז רילעיטעד צו א געוויסע ריטורן אדער צו א געוויסע ריזאלט פון א אינוועסטמענט.
למשל, איך גיי אינוועסטן, איך וויל אינוועסטן אין עפעס א געוויסע זאך, אקעי, לאמיר זאגן איך וויל קויפן א בילדינג. איך גיי קוקן אין די לעצטע צוואַנציק יאר וואס איז געשען אין די מארקעט פאר אזא מין בילדינג, און אויף א סמך אז אין די נעקסטע צוואַנציק יאר גייט זיך איבערשפילן בערך וואס איז געשען די לעצטע צוואַנציק יאר, טראכט איך אז מיין ריזאלטס גייט זיין סימילער צו די ריזאלטס פון די בילדינג פון צוואַנציק יאר צוריק ביז יעצט.
אקעי, סאו ווילסט קויפן לאמיר זאגן א עיטי יוניט אין עזה,

סאו, סאו, סאו, קענסט קוקן הונדערט יאר, נישט קיין חילוק, איך זאג עס נאר סתם אלס א, אלס א קאנצעפט. און די, די עכטע ענפער איז אז ס'איז נישט ריכטיג. פארוואס? ווייל די. וואס איז נישט ריכטיג? צו קוקן אויף די. די וועג צו קוקן אויף דעם אינגאנצן. פארוואס? ווייל די סיבה פארוואס די רעזולט פון די בילדינג איז אנגעקומען צו ווי ס'איז אנגעקומען איז געווען אסאך עליות און אסאך ירידות במשך פון די צוואנציג יאר.
יא.
און די ענד אוו די דעי איז געשעהן די וואס איז געשעהן נאך צוואנציג יאר. בשעת מעשה ווען ס'איז געווען די ירידות איז געווען א מענטש אינוואלווד דארט וואס ער האט געדארפט מאכן דיסיזשענס און זיינע דיסיזשענס איז געווען געבעיסט אויף א גרויס חלק עמאושענס א גרויס חלק פון פעין wow כ'האב אינוועסטעד דא אזוי סאך געלט איך זעה ס'פאלט אראפ, ווער ווייסט ווי ס'גייט נאך אנקומען.
דעמאלט אפשר זאל איך ארויסלויפן פון עס. און עס פארקויפן אפילו פאר א ביליגערע פרייז. אפילו פאר א ביליגערע פרייז. אדער ווען ס'איז ארויפגעגאנגען מיט א געוויסע אמאונט טראכט ער wow קוק ווי סאך ס'איז שוין ארויף. אפשר איז יעצט די צייט צו נעמען פראפיט און ער איז נישט געווען אינעווייניג ווען ס'איז ארויפגעגאנגען נאך מער.
סאו די בילדינג קען האבן געווען הונדערט פראצענט איינשטימיג די אנפאנג מיט די ענד פון עס צו דיין אנפאנג פון יעצט און דיין ענד פון צוואַנציק יאר ארום, אבער דאס מיינט נישט אז די אינוועסטער וואס איז געווען אינוואלווד אין די בילדינג פאר די לעצטע צוואַנציק יאר האט געהאט די ריזאלטס וואס די בילדינג האט געהאט.
סאו וואס דו זאגסט איז אז ווען איך קוק אויף די ריווח שאדן ארויף און אראפ פון די וועליו פון די בילדינג יא איז עס נישט קיין עכטע אינדיקעיטער אויף וואס דאס טוט זיך למעשה אין א מענטש'ס טאש. אין א מענטש'ס טאש ווייל דער אינוועסטער דא האט געמאכט החלטות עמאושענלי אויך. מיט כל מיני חשבונות וואס האבן נישט דווקא געהאט צו טוהן מיט די אמת'ע מצב פונעם מארקעט. אדער עמאושען, און ס'קען אפילו זיין לאדזשיקלי ווייל דעמאלטס האט ער דאך נישט געוואוסט וואס ס'גייט זיין מארגן. ער האט געזעהן נאר די אינפארמעישן יעצט.
אהא. סאו וואס זאגסטו? סאו כ'זאל נישט קוקן אויף וויאזוי די בילדינג האט פערפארמט אין די לעצטע צוואנציג יאר, נאר. כ'זאג נישט זאלסט נישט קוקן, איך ברענג ארויס א זאך וואס מ'דארף זיין אוועיר.
אקעי.
זעלבע זאך ווען איך קוק

אינוועסטמענטס דא און דא און דא און דא. קארעקט. יא, אקעי. קארעקט. יעצט, ס'קען זיין, דו גייסט קוקן אויף די היסטערי פון די לעצטע זיבעציג יאר וואס ס'איז געשען, און ס'קען זיין דו גייסט זיין זייער צופרידן פון די היסטערי, און דו גייסט זאגן, wow, קוק אן די היסטערי, איך בין זייער קאמפארטעבל מיט אזא פערפארמענס. איבער צען יאר, איבער פופצן יאר, איז עס אייביג געווען א עווערידזש פון אזויפיל און אזויפיל, עס קוקט מיך אויס זייער גוט. כאפסט נישט אבער, אז ווען דו גייסט אריין אין דעם פאר די נעקסטע צוואנציג יאר, לאמיר זאגן דו לייגסט אריין געלט פאר חתונה מאכן קינדער, אדער פאר ריטייערמענט, און דו לייגסט אריין געלט אין דעם, דו ביסט א עמאושענעל מענטש, דו ביסט א מענטש מיט וואס דו דארפסט מאכן דעסיזשענס, דו גייסט פילן עפעס א געוויסע מין פילינג ווען ס'גייט זיין א געוויסע ריזאלט, למשל אז ס'גייט זיין אראפ פון צען פראצענט, גייסטו טראכטן אפשר, wow, ס'איז טאקע אמת אז ס'איז געווען די לעצטע זיבעציג יאר דאס און דאס, אבער וואס טו איך אז ס'גייט ווייטער אראפ און איך גיי נישט האבן פון וואו צו חתונה מאכן מיינע קינדער, אפשר קען איך נאך יעצט ארויסנעמען מיין געלט און אפטראגן באצייטנס.
אה. ווייסט אפילו ס'קען זיין אז ווען איך האב אביסל געדולד גיי איך אנקומען צו שולחן עורך, אבער איך האב נישט די לאקזשערי צו ווארטן ביז שולחן עורך, איך פערזענליך.
אדער אדער דעמאלטס וועסטו אזוי אפמאכן, וועסט נישט וויסן, אדער וועסטו וועסטו זיין גענוג שטארק און דיר זאגן ניין, מאכט מאכט זיך ביי די שענסטע משפחות, איך האב נישט קיין אישו מיט דעם, אבער דו האסט דאך א ווייב, און דיין ווייב וועט זאגן בשום אין ואופן, נעם שוין ארויס די געלט, איך האב דיר געזאגט ס'גייט זיך נישט אויסארבעטן. סאו יעדער איינער דארף פארשטיין אז אז אז ווען דו מאכסט דיינע החלטות איז נישט גענוג צו קוקן אויף א אינוועסטמענט פון וויפיל איז געווען אין די היסטערי ארויף אדער אראפ אהער אהין, דארפסט אויך קוקן במשך פון די היסטערי וואס ווערט אנגערופן די מעקס דראודאון, דארפסט אנקוקן במשך פון די היסטערי וויפיל מאל איז געווען מצבים אז זאכן זענען אראפגעגאנגען און מיט וויפיל איז עס אראפגעגאנגען און. טריי דיך אויב דו קענסט צו צומאכן דיינע אויגן, מאכן עס באדי דאס, און און און מעדיטעיט אויף די אראפגיין, פיל עס. למשל אז דו גייסט זעהן אז אין די היסטערי האט געקענט זיין א מציאות פון פארלירן פופציג פראצענט אויף די געלט אין איין טאג, אדער אין איין חודש, יא, ס'קען זיין אז ס'איז צוריק ארויפגעקומען, ס'האט זיך צוריק ריקאווערט, און ס'איז ווייטער געגאנגען גוט, אבער פיל די פעין פון יענע פאר טעג. וואס איז די תועלת?
כדי? כדי צו זעהן צו דו ביסט פאפסט דיך נישט אז דו קוקסט אויף א ריזאלט אן דעם וואס דו ביסט רעדי דורך צו גיין די היסטערי. זעהסט שיפן, דו דו גייסט חול המועד האלטן און דו זעהסט ווי א שיף פארט און ס'גייט דורך מורא'דיג אסאך וועיווס און צום סוף קומט עס צוריק און יעדער איינער קומט ארויס מיט א שמייכל, wow ס'געווען אזוי אסאך פאן און דו גייסט עס אויך טון. אקעי? טראכט אריין במשך די קרעזי קרעזי וועיווס וואס מען גייט דורך, אקעי? אפשר גייסטו ברעכן, אפשר גייסטו נישט קענען דאס אויסהאלטן, אפשר גייסט א ראלער קאוסטער, יא? איך זע ראלער קאוסטערס, טויזענטער מענטשן גייען, זיי קומען צוריק סעיף, איך גיי נישט אויף קיין ראלער קאוסטער, איך האלט נישט ביים דורכגיין יענץ, ווען איך וואלט געקענט אינמיטן יענע מיט די קאפ אראפ וואלט איך ארויסגעטאנצן. כ'קען נאר נישט, שוין. אבער טראכט עס אריין ביי דיר, וויאזוי דו וואלסט ריעקטעד?
סא דו זאגסט אז מענטשן אינוועסטערס, דאס וואס איך וויל יעצט זיין א אינוועסטער קויפן א בילדינג, יא זיינער גייט דורך אויך עמאושענעל חשבונות, כל מיני מצבים, און ווען איך וויל מאכן מיין חשבון פאר די נעקסטע צוואנציג יאר, דארף איך נעמען אין חשבון אלע פעקטארס וואס גייען שפילן א ראלע, דאס איז די מציאות, וואס גייען שפילן א ראלע אין מיין החלטות אויף ווייטער. יא. סאו היות ס'איז דא אזא איך טו מיט אז דו זאגסט אז ס'איז שוין געשען אמאל אז ס'איז געפאלן מיט כך וכך זאל איך פרובירן צו פילן וויאזוי די אינערליכע. וויאזוי וואלט איך ריעקטעד צו אזא זאך?
אימאשענעלי. יא. און דאס מיינט נישט אז דו קענסט עס טון. ס'איז א עקסטרע פאך, א עקסטרע סקיל צו קענען.
וויסן וואס מען וואלט ווען געטון לו יצוייר עפעס וואלט ווען געווען.
די נאנטסטע וואס די די נאנטסטע צו קענען אנקומען פון וויסן וואס איך וואלט ווען געטון העטעך פעטעך מיין באבע וואלט געגעסן רעטעך אין פאריז איז מעדיטעיטן און זיך אריינברענגען אין די מצב מאך צו די אויגן שטעל דיך פאר דו ביסט לעבן א שיינע וואסער אקעי ניין.
יא, אדער דו וועסט עס נישט אזוי שנעל אבער. בקיצור, ס'איז, ס'איז יעדע מצב. ס'איז זייער א שווערע זאך. ווייסט יענער האט געזאגט ווען מיין באבע וואלט געהאט א לאך אין קאפ וואלט זי געווען א צדקה פישקע. העטעך פעטעך, ווען ס'וואלט ווען געווען. ס'איז זייער שווער. איך מיין מענטשן קומען אייביג און, wow, דאס איז די, ווייסט וואס איך וואלט ווען געטון אין דיין סיטועשן? יא, לאמיך הערן, וואס וואלסטו ווען געטון? נו וואס? יעדער קומט מיך, מ'קומט מחזק זיין יענעם. דו ווייסט נישט וואס יענער גייט דורך.

סטייטש אז איך האלט פאר א אינוועסטמענט און איך דארף נעמען אין חשבון וואס מיין עמאשענעל אינער סטעיט פון מיין עקזיסטענס וואלט ווען געווען ווען איך טרעף מיך פלוצלינג מיט פופציג פראצענט פארלוסט, וויאזוי איך וואלט דען געפילט און וויאזוי איך וואלט דען געמאכט א החלטה בעיסט אויף דעם נעמענדיג אין חשבון וויאזוי איך פיל יעצט, איך בין נישט זיכער איך בין מסוגל עס צו טון. סאו מיך וואלסטו עדווייזט למשל אינוועסט נישט און פערטיג?
ניין, איך וואלט נישט געזאגט אינוועסט נישט און פערטיג, איך וואלט דיך קודם קאמפלימענטעד אז דו ביסט אמת'דיג מיט דיר, דו ווייסט דיין סיטועשן באמת, סאו די שאלה ווערט יעצט, איז דא א וועג וויאזוי איך קען נאך אלץ מאכן א שיינע ריטורן אן דעם וואס איך קאמפראמייז די, נאכאמאל, איך האב עס נישט גוט געזאגט, דו קענסט נאך אלץ מאכן א קליינע ריסק, ווען איך זאג קליינע ריסק מיין איך א קלענערע דראו דאון, אז דו זאלסט נישט האבן אזעלכע שטארקע פוינט אן דעם וואס דו זאלסט קאמפראמייזן דיין ריטורן.
אקעי, אויף אידיש.
סאו לאמיר זאגן אז איך קען מאכן צען פראצענט אויף מיין געלט.
יא.
נארמאל ווען איך מאך צען פראצענט אויף מיין געלט קומט עס מיט א געוויסע מין ריסק, וואס די ריסק קען זיין מיינט אז ס'איז דא א טשענס אז מיין אקאונט זאל זיין דאון טווענטי טערטי פראצענט א יאר אויך.
יא.
אבער עווערידזש האף איך צו מאכן צען פראצענט.
אקעי.
וויאזוי קען איך די דראודאון, די נעגעטיוו פון צוואנציג דרייסיג פראצענט אראפ א יאר מעגליכקייט רעדוסן? די טשענס פאר רעדוסן די טשענסעס אז ס'זאל יענץ געשען, כ'זאל נאך אלץ קענען מאכן צען פראצענט. קיצור, איך מיין אונז קומען דא צוריק צום שואל'ס שאלה, יא? אז וויאזוי קען איך מינימייזן מיין ריסק אן דעם וואס ס'זאל טשעפענען מיין ריווח?
יא.
אקעי.
נו וואס דען? סאו לאמיר רעדן פון אפאר סינעריאוס. לאמיר זאגן למשל קענסט מאכן טאקע צען פראצענט אויף דיין געלט, און ס'קומט טאקע מיט מיט אזא גרויסע ריסק, אבער האו אבאוט אז איך קען דיך ברענגען א פלאץ צוויי פלעצער וואו דו קענסט מאכן צען פראצענט מיט די זעלבע מין ריסק, אבער די צוויי פלעצער האט נישט קיין שום שייכות איינס מיטן צווייטן.
אקעי, נו מוזטו טשוזן צווישן די צוויי? ניין, אנשטאט זאלסט לייגן דיין געלט אין איין פלאץ לייגסטו עס אין צוויי פלעצער. סאו למשל איין אפשן איז צו לייגן די געלט אין וואלמארט אקעי, דו אינוועסטסט אין וואלמארט, קויפסט סטאקס פון וואלמארט. וואלמארט האט זיך זיין ריסק ווען דו אינוועסטסט אין וואלמארט. קענסטו זאגן, יו נאו וואט, שטאט צו אינוועסטן מיין געלט אין וואלמארט גיי איך אינוועסטן א האלב געלט אין וואלמארט, וואס אויך וואלמארט כדי ס'זאל מצליח זיין דארף ריטעיל זיין גוט. מענטשן דארפן קויפן, מענטשן דארפן זיין אינטערעסירט ארויסצוגיין און קויפן פאר ביליג וכו' וכו'. אקעי, סאו לאמיר זאגן אז וואלמארט אליין האט זיך זיין זאך, אבער. וואלמארט איז מער ווייניגער אין אמעריקא, אין קענעדע איז דא די וואלמארטס, איך גיי אויך אינוועסטן אין א אנדערע מין טשעין סטאר פון טשיינא, נישט קיין שום שייכות איינס צום צווייטן, די אמעריקאנע עקאנעמי קען גיין אינדערערד און די טשייניזע עקאנעמי קען ארויפגיין, סאו אויב ס'איז די זעלבע שטארק, איך רעד יעצט אסומינג אז ס'איז די זעלבע שטארקע קאמפאני ווי וואלמארט, און אנשטאט צו לייגן הונדערט טויזנט דאלער אין וואלמארט האסטו געלייגט פופציג טויזנט דאלער אין וואלמארט און פופציג טויזנט דאלער אין די טשייניז קאמפאני, די טשייניז.

אויף א וועג וואס האט רעדוזד די דראודאון.
אה, סא אה אה, סא איך פארשטיי די נקודה אזוי מיין איך, זאג מיר צו איך האב עס. אז ס'האט צוויי קאמפאני וואס ביידע די אויסזיכטן פון ביידע זענען אייניג שטארק אז זיי זאלן צוריק ברענגן מיט צען פראצענט א יאר ריווח, אבער מיט די מעלה וואס די ריסק איז געפאלן דא, ווייל ס'איז אין צוויי אנדערע פלעצער, און די טשענסעס אז ביידע זאלן כאפן דעם זעץ אויף איינמאל זענען זייער קליין.
און ווען דו גייסט קוקן אין די היסטערי העסטו זען געווענליך אין אזא פאל א קלענערע דראודאון. איך האב געמאכט א משל פון צוויי, שטעל דיך פאר אז דו קענסט מאכן דריי, שטעל דיך פאר דו קענסט מאכן צען. סאו אויב דו קענסט עס אויף עפעס א וועג צוטיילן לעולם ישלש אדם נכסיו, באט איך רעד יעצט אפילו אין די שליש פון וואס דו גייסט אריינלייגן אין די אינוועסטמענט, זאלסטו עס אויך מאכן אויף א פארטפאליאו וואס זאל נישט זיין קארעלעיטעד איינס מיטן צווייטן. ריעל עסטעיט, קענסט אינוועסטן אין ריעל עסטעיט אין נוי יארק און אין א אנדערע סטעיט און אין א אנדערע לאנד. האוזינג, קאמערשל. קענסט קויפן קענסט קויפן ביזנעסעס קענסט קויפן וועירהאוזעס קענסט קויפן יוניטס וואס מען וואוינט א טייפ וואטעווער קענסט עס צוטיילן אין אסאך עריעס סאו ווען אויף די וועג און דאס איז די גאנצע געדאנק פון פון דייווערסיפייען פון צוטיילן אין פלעצער עספעשעלי אויב דו קענסט עס צוטיילן אין פלעצער וואס איז נישט קארעלעיטעד ס'נישט קיין שייכות אזוי שטארק צוויי מינע אינדעסטריס, קארעקט.
לאמיר זאגן.
צוויי מינע אינדעסטריס, צוויי מינע לענדער, צוויי מינע אנדערע זאכן וואס איז עכט נישט קיין שייכות. למשל, אמעריקע מיט קענעדע האבן א שייכות.
ס'איז זעלבע קאנטינענט, ביידע זענען מערב וועלט לענדער, זענען לויפן אויף א ענליכן סיסטעם.